בעזרת השם יתברך, מסכת סוכה, דף כ"א. מ'הייבן אן דף כ' עמוד ב', ביי די נייע פרק די משנה, זאגט די הייליגע משנה, הישן תחת המיטה בסוכה לא יצא ידי חובתו, איינער וואס שלאפט אונטער א בעט אינעם סוכה, האט נישט יוצא געווען די מצוה פון סוכה, ס'מיינט נישט דווקא שלאפן, די זעלבע זאך עסן טרינקען, ס'טייטש מ'איז נישט יוצא די מצוה פון סוכה אונטער א בעט, פארוואס? ווייל א בעט, איז פשט ס'איז א אוהל פאר זיך, ממילא איינער וואס איז אונטער די בעט, פשט כאילו ער איז נישט אין סוכה, איז אין א אנדערע רשות אינגאנצן, און דערפאר איז ער נישט יוצא די מצוה פון סוכה. אמר רבי יהודה, רבי יהודה קריגט זיך אויפן תנא קמא, און ער זאגט, נוהגין היינו שהיינו ישנים תחת המיטה בפני זקנים, אונז פלעג מען זיך פירן צו שלאפן אונטער א בעט פאר די זקנים, ולא אמרו לנו דבר, און זיי האבן אונז גארנישט געזאגט, זיי האבן אונז גארנישט מעורר געווען, זיי האבן נישט מוחה געווען, ממילא איז א ראיה אז זיי האבן געהאלטן אז מ'מעג יא שלאפן אונטער א בעט. אמר רבי שמעון, רבי שמעון זאגט ניין, רבי שמעון האלט ווי די תנא קמא, מען טאר נישט שלאפן אונטער א בעט, זאגט ער מעשה, בטבי עבדו של רבן גמליאל, טבי איז געווען א עבד כנעני פון רבן גמליאל, און מען ווייסט מען דאך א עבד כנעני איז מחויב מצוות כאשה, און ממילא איז ער פטור פון א מצות עשה שהזמן גרמא, און ממילא א קנעכט איז בעצם פטור פון די מצוה פון סוכה, און טאקע דער טבי שהיה ישן תחת המיטה, ער פלעגט שלאפן אונטער א בעט אינעם סוכה, ואמר להן רבן גמליאל לזקנים, רבן גמליאל האט זיך אנגערופן דארט צו די זקנים, ראיתם טבי עבדי, עטץ האטס געזען מיין קנעכט טבי, שהוא תלמיד חכם, ער איז א תלמיד חכם, ויודע שעבדים פטורים מן הסוכה, און ער ווייסט אז עבדים, עבדים כנעניים, זענען פטור פון מצוה פון סוכה, לפיכך ישן הוא תחת המיטה, דערפאר שלאפט ער אונטער די בעט. און ממילא פירט ר' שמעון אויס, ולפי דרכינו למדנו, קען מען ארויסלערנען דא פון די ווערטער פון רבן גמליאל, אז שהישן תחת המיטה לא יצא ידי חובתו, אז פון דעם וואס ער האט משבח געווען זיין קנעכט, ראיתם טבי עבדי תלמיד חכם, ער ווייסט א קנעכט איז פטור פון סוכה, וואס איז פשט? ווייל ער האט געשלאפן אונטער די בעט? אונטער א בעט איז נאך אלץ סוכה, נאר וואס דען זעהט מען אז ס'איז נישט אזוי, איינער וואס שלאפט אונטער א בעט איז נישט יוצא די מצוה פון סוכה, און דערפאר האט רבן גמליאל משבח געווען זיין קנעכט טבי. זאגט די הייליגע גמרא, די גמרא הייבט אן מיט דעם וואס מ'האט דאך געזעהן אז איינער וואס שלאפט אונטער א בעט, די תנא קמא זאגט לא יצא ידי חובתו, פרעגט די גמרא והא ליכא עשרה, טאמער א בעט איז ווייניגער ווי צען טפחים, איז סתם אזוי דאס נישט קיין אוהל חשוב און וואס עפעס זאל עס מפסיק זיין פארוואס טאקע מען נישט יוצא די מצוה פון סוכה זאגט די גמרא תרגמא שמואל במיטה עשרה ס'רעדט זיך טאקע די משנה רעדט זיך ביי א בעט וואס איז הויעך צען טפחים און ביי דעם זאגט די תנא קמא טאקע אז מען נישט יוצא די מצוה פון סוכה ווען מען שלאפט אונטער אזא בעט זאגט יעצט די גמרא ווייטער די גמרא גייט יעצט ברענגען א לאנגע משא ומתן דא אין די שיטה פון רבי יהודה און שפעטער וועט די גמרא צוריקקומען צו רבי יהודה פון אונזער משנה זאגט די גמרא אזוי תנן התם מען האט געלערנט אין א משנה אין אהלות אחד חור שחררוהו מים סיי א לאך וואס נישט א מענטש האט געגראבן נאר וואסער איז דארט גערינען און ס'האט אויפגעגראבן אזא לאך אין די ערד או שרצים אדער שרצים האבן געמאכט א לאך או שאכלתו מלחת אדער די זאלץ פון די ערד האט צושפאלטן די ערד ס'טייטש ווייטער א לאך וואס איז געשען פון זיך וכן מדבך אבנים און די זעלבע זאך אז איינער מאכט א שורה שטיינער לייגט ער צוויי שטיינער און איין שטיין איבער דעם איבער די צוויי און צווישן דעם ווערט אזא ריווח דארט אזא לעכל צווישן די שטיינער אבער מען האט עס נישט געמאכט בכוונה עס זאל זיין א אוהל נאר ס'איז געווארן דארט דרך אגב וכן סואר של קורות די זעלבע זאך א מענטש מאכט א הויפן פון קורות און באלקענעס און ס'מאכט זיך דארט אזא אוהל אונטער איינע פון די באלקענעס אבער נישט בכוונה זאגט די משנה דארט מאהיל על הטומאה ס'האט נאך אלץ א דין פון א אוהל און ממילא טאמער ס'וועט זיין דארט א כזית מן המת מיט עפעס א צווייטע כלי די כלי טמא ווערן מיט א טומאת אוהל דאס פירט אריבער טומאה, ס'טייטש אפילו א אוהל וואס מען מאכט נישט בכוונה, וואס א מענטש האט נישט געמאכט, ס'איז געשען פון זיך, פון דעסטוועגן ס'האט א דין אוהל און ס'פירט אריבער די טומאה. רבי יהודה אומר, רבי יהודה קריגט זיך, רבי יהודה זאגט, כל אוהל שאינו עשוי בידי אדם אינו אוהל, א יעדע אוהל וואס א מענטש מאכט נישט, טייטש ס'איז געשען פון זיך, אדער א מענטש האט עס געמאכט שלא בכוונה, הייסט נישט קיין אוהל, און ממילא פירט עס נישט אריבער די טומאה. זאגט די גמרא מאי טעמא דרבי יהודה, וואס איז טאקע די טעם פון רבי יהודה אז ער דארף אז דווקא א מענטש זאל עס מאכן און זאל זיין בכוונה אלס אוהל, איז די טעם פון רבי יהודה איז יליף אוהל אוהל ממשכן, האט א גזירה שווה, וואס איז די גזירה שווה? כתיב הכא, שטייט ביי טומאת אוהל, זאת התורה אדם כי ימות באוהל, וכתיב התם שטייט ביי משכן, ויפרוס את האוהל על המשכן, און ממילא, מה להלן בידי אדם, אזוי ווי ביים משכן איז געווען בידי אדם, משה רבינו האט אויסגעשפרייט די אוהל אויף די משכן, און ס'איז געווען בכוונה, בכוונת אוהל, אף כאן, די זעלבע זאך ביי טומאת אוהל, בידי אדם, דארף עס א מענטש טון, ס'דארף זיין לשם אוהל, און נישט סתם ס'איז געשען פון זיך. ורבנן, און וואס האלט די תנא קמא וואס קריגט זיך אויף רבי יהודה? תנא קמא האלט, אוהל, אוהל, ריבה, שטייט אין פסוק דארט ביי טומאת אוהל שטייט אפאר מאל אוהל שטייט זאת התורה אדם כי ימות באוהל כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל שטייט אפאר מאל אוהל אין פסוק און במילא איז דאס מרבה אויך אזא סארט אוהל וואס איז געשען פון זיך פרעגט אונז די גמרא וסבר רבי יהודה כל אוהל שאינו עשוי בידי אדם אינו אוהל איז דען אזוי אזוי ווי מען האט יעצט געזען אז רבי יהודה האלט אז יעדע אוהל וואס איז געשען פון זיך הייסט נישט קיין אוהל און א אוהל דארף זיין דווקא אזא זאך וואס א מענטש האט געמאכט און זאל זיין בכוונה לשם אוהל ורמינהי, איך וועל דיר א סתירה פרעגן, שטייט אין די משנה, די משנה זאגט אין פרה לגבי פרה אדומה, וואס די משנה רעדט דארט לגבי דעם אז פרה אדומה איז דא א געוויסע קולא ביי פרה אדומה וואס מחמת די קולא האט מען מחמיר געווען גאר אסאך חומרות, ס'טייטש אזוי, ביי פרה אדומה שטייט אז דער מענטש וואס פארברענט די פרה אדומה שטייט דארט ואסף איש טהור, אז א טהור'ע מענטש דארף צאמנעמען דארט די אש פון די פרה אדומה, וואס לכאורה וואס מיינט איש טהור? איש טהור מיינט א טהור'ע מענטש, איינער וואס איז אינגאנצן טהור, נאר וואס דען, די גמרא אין יומא דרש'נט, אז סדארף נישט זיין דווקא א טהור'ע מענטש, נאר סמיינט אז ער זאל זיין אפילו א טבול יום, סטייטש טאמער ער איז טמא געווארן מיט א לייכטע סארט טומאה און ער האט זיך געטובלט, דארף ער נישט ווארטן ביז הערב שמש, נאר ער קען אויך פארברענען די פרה אדומה, דאס מיינט איש טהור, אזוי האבן די חכמים גע'דרש'נט, יעצט די צדוקים, וואס די צדוקים האבן דאך כופר געווען תורה שבעל פה, זיי האבן געהאלטן אז סדארף טאקע זיין א איש טהור איינער וואס אינגאנצן טהור, און במילא. כדי להוציא מלבם של צדוקים אז קיינער זאל נישט זאגן ווי די צדוקים, האבן חזל מתקן געווען אז מ'זאל טאקע נעמען א טהור'ע מענטש, אים טמא מאכן מיט אזא סארט טומאה וואס העט העלפן א טבילה מיט א הערב שמש, מ'מאכט אים שפיציעל טמא און מ'טובל'ט אים, און נאך פאר הערב שמש מאכט ער דא די מעשה פרה אדומה, כדי להוציא מלבם של צדוקים יעדער זאל וויסן אז ס'מעג אזוי זיין, נאר וואס, היות מ'האט מיקל געווען דא, און מ'האט גענומען א מענטש און אים במיוחד געמאכט טמא, אזא סארט לייכטע טומאה, אבער מ'האט אים טמא געמאכט, האבן חזל נישט געוואלט אז זאל אינגאנצן קילעדיג ווערן די גאנצע נושא פון פרה אדומה, ווייל ווי נישט ווי, ס'דארף דאך טאקע זיין בטהרה, וואס טייטש ס'קען זיין מיט א לייכטע טומאה, אבער א טמא מת אוודאי טאר זיך נישט עוסק זיין דא אין די מעשה פרה אדומה, טאר נישט פארברענען די פרה אדומה, און דערפאר האט מען מחמיר געווען מיט גאר גאר גרויסע חומרות, וואס מען טרעפט נישט ביי קיין שום אנדערע פלאץ ביי די נושא פון פרה אדומה, שטייט אזוי, דער מענטש וואס פארברענט די פרה אדומה דער כהן דארף זיין טהור, וואס טייטש ער דארף, ער טאר נישט זיין א טמא מת, און במילא מען האט אים מפריש געווען זיבן טאג פריער, און מען האט אים אנגעשפריצט מיט אפר פרה אדומה פון די אלטע פרה אדומה, און נאר נאכדעם, סוף די זיבנטע טאג נאכדעם וואס ער איז טהור געווארן, האט מען אים מטמא געווען מיט די לייכטע סארט טומאה, און מען האט אים גע'טובל'ט און ער האט ממשיך געווען, אבער די זיבן טעג וואס מען האט אים אנגעשפריצט מיט די אפר פרה אדומה, האט מען געדארפט נעמען די אפר פרה אדומה פון די אלטע פרה אדומה און עס אויסמישן צוזאמען מיט וואסער, איז די וואסער האט מען געמאכט ריזיגע חומרות אויפצופאסן אז עס זאל נישט זיין טמא, כדי יעדער זאל זען אז מען דארף פאלגן וואס שטייט אין די תורה, ס'טייטש אז אוודאי דארף דער כהן השורף את הפרה דארף אוודאי זיין טהור ער טאר נישט זיין קיין טמא מת און במילא שטייט דארט אזוי די משנה זאגט חצרות היו בניות בירושלים על גבי הסלע מען האט קודם כל גענומען א חצר אין ירושלים וואס איז געווען געבויט אויף א סלע אויף א שטיין וואס דער שטיין שטייט שוין דארט פון ששת ימי בראשית און די סיבה איז געווען ווייל ווי מען וועט שוין זעהן דארט אין די חצרות האבן זיך געדרייט קינדער וואס זענען קיינמאל נישט טמא געווארן, און במילא האט מען עס געדארפט בויען אויף א שטיין, ווייל טאמער מ'עט עס בויען ערגעץ אנדערש, קען זיין אז עס ליגט דארט א מת, אוודאי ווייסט מען נישט אז עס ליגט דארט א מת, אבער קען זיין, איבעראל קען זיין עס ליגט א מת, מילא קודם כל האט מען עס געבויט אויף א שטיין, א שטיין וואס איז דארט ששת ימי בראשית, איז זיכער אז עס איז נישט דא א מת אונטער דעם, נאר וואס? דאס איז אויך נישט גענוג געווען, ותחתיהם חלל, ס'טייטש אונטער די חצר צווישן די שטיין און די חצר האט מען נאך אויך איבערגעלאזט ליידיג א טפח, פארוואס ווייל טאמער לאמיר זאגן לו יצויר ס'איז יא דא דארט א מת זאל אויך חוצץ זיין דא די אוהל וואס מ'האט געמאכט העכער דעם כדי די טומאה זאל נישט ארויפגיין אינעם חצר, פארוואס מפני קבר התהום, קבר התהום איז טייטש א ספק אפשר איז דא דא א קבר האט מען מחמיר געווען אזוי, יעצט נאכדעם וואס מ'האט געבויט די חצירות ומביאין נשים עוברות האט מען געברענגט טראגעדיגע פרויען אהין, ויולדות שם, זיי האבן געהאט דארט די קינדער, כדי עס זאל נישט זיין קיין שום חשש אין דער וועלט אז די קינד איז טמא געווארן אויפן וועג צו וואס, אזוי זענען די קינדער געבוירן געווארן דארט אין די חצרות, ומגדלות בניהן שם דארט האט מען אויפגעצויגן די קינדער לפרה, טאקע אז זיי זאלן קענען שעפן וואסער, צו נוצן דער וואסער אויסצומישן מיט אפר פרה אדומה, אנצושפריצן דער כהן השורף את הפרה. יעצט, נאכדעם וואס די קינדער זענען אויפגעוואקסן, ווי רש"י זאגט אז מען האט זיי נאר געקענט נוצן אזוי ביז זיבן אכט פאר ס'איז דא א חשש אז די קינדער וועלן טמא ווערן א טומאת קרי, איז ווען די קינדער זענען טאקע געקומען די צייט צו שעפן וואסער איז מביאין שוורים האט מען געברענגט אזעלכע אקסן ועל גביהן דלתות און אויף די אקסן האט מען ארויף געלייגט אזעלכע טויערן וואס א טויער איז פשוטי כלי עץ און נישט מקבל טומאה און ס'איז אויך חוצץ מפני הטומאה ס'טייטש דאס אליין איז דאך בעצם א אוהל טאמער די אקס וועט גיין מיט א טויער אויף דעם און דאס קינד וועט זיצן אויף דעם טויער און די אקס וועט ארויף גיין אויף א מת עט די טומאה נישט ארויף גיין ווייל די דלת איז מפסיק ס'א אוהל אינצווישן ותינוקות יושבין על גביהן זיצן אויף די טויערן וכוסות של אבן בידיהן און אין די האנט האבן זיי געהאלטן אזעלכע כוסות גלעזלעך פון שטיין וואס א שטיין איז אויך נישט מקבל קיין טומאה הגיעו לשילוח זענען אנגעקומען צו די מי השילוח דארט ווי מ'האט געשעפט די וואסער ירדו לתוך המים ומילאום דארט זענען זיי אראפגעגאנגען פון די אקס אריין אין די וואסער און אנגעפילט די גלעזלעך, ועלו וישבו להם, און אזוי זענען זיי צוריק צו ירושלים מיט די גלעזלעך וואסער און מיט די וואסער האט מען אויסגעמישט מיט אפר פרה אדומה אנצושפריצן די כהן השורף את הפרה. רבי יוסי אומר, רבי יוסי זאגט אביסל אנדערש, זאגט ער נישט אז פון די אקס איז די קינד אראפגעגאנגען אריין אין די וואסער שעפן די וואסער, נאר ממקומו היה משלשל וממלא מפני קבר התהום, ער איז נישט אראפ פון די אקס בכלל, ער איז געזעצן דארט, און ער האט געהאט אזא שטריק איז געווען צוגעבינדן צו דעם גלעזל, אזוי האט ער עס אראפגענידערט אין די וואסער, פארוואס ווייל עס איז אויך דא א חשש קבר התהום אפשר אויפן וועג פונעם אקס ביזן וואסער וועט אריבער גיין א קבר וואס מען ווייסט נישט ליגט דארט און ממילא איז ער געבליבן זיצן אויפן אקס תנא קמא האלט אז מען האט נישט געטארט משלשל זיין די גלעזל מיט א שטריק ממילא האט ער געהאלטן דאס קינד נישט קיין ברירה ער האט געמוזט אראפ גיין דאס א מחלוקת תנא קמא רבי יוסי ותניא על כל פנים האמער געלערנט א ברייתא אויף די ביידע סיי תנא קמא סיי רבי יוסי וואס ביידע האלטן אז אויף די אקס איז געווען א טויער און אויף די טויער איז געזעצן די קינד זאגט די ברייתא רבי יהודה אומר רבי יהודה קריגט זיך זאגט רבי יהודה לא היו מביאין דלתות מען האט נישט געברענגט קיין טויערן, אלא שוורים, מען האט גענומען גראבע אקסן וואס האבן ברייטע בייכער, און ממילא די אקס אליין וועט זיין א אוהל, אז טאמער די אקס וועט אריבערגיין אויף א מת עט די טומאה נישט ארויפגיין, פארוואס ווייל די אקס אוועקגעריקט פון די ערד מיט א טפח, ממילא די אקס אליין איז א אוהל, פירט די גמרא אויס די קשיא, והא שוורים, דאוהל שאינו עשוי בידי אדם הוא, די אקס איז דאך א אוהל שאינו עשוי בידי אדם, א מענטש האט עס נישט געמאכט, ס'איז געשען פון זיך, וקתני, פון דעסטוועגן זעהן מיר רבי יהודה אומר לא היו מביאין דלתות אלא שוורים אז דאס איז א גוטע אוהל, און ווי אזוי זאגסטו אז רבי יהודה האלט אז א אוהל וואס א מענטש האט נישט געמאכט הייסט נישט קיין אוהל, ענטפערט די גמרא כי אתא רב דימי, רב דימי איז געקומען פון ארץ ישראל צו בבל אמר רבי אלעזר האט ער נאכגעזאגט בשם רבי אלעזר מודה רבי יהודה כמלוא אגרוף, ס'טייטש רבי יהודה איז מודה אז די דין וואס רבי יהודה האט געזאגט אז א אוהל הייסט נאר א אוהל ווען ס'איז בידי אדם ווען מ'האט עס געמאכט לשם אוהל, דאס איז א אוהל וואס איז א טפח אויף א טפח, אבער א אוהל וואס איז גרעסער, סאך גרעסער, כמלוא אגרוף, זאגט רש"י ס'מיינט נישט די אגרוף א פויסט פון א נארמאלע מענטש, מען רעדט דא א אגרוף פון בן אבטיח פון א ריז, וואס דאס איז אזוי גרויס ווי א קאפ פון א מענטש, דאס איז סאך גרעסער ווי א טפח, אזא מין גרויסע אוהל, איז רבי יהודה אויכעט מודה אז דאס דארף א מענטש נישט מאכן, נאר אפילו אז ס'געשענט פון זיך, הייסט עס אויך אן אוהל, און ממילא טאקע אן אקס, וואס א אקס איז כמלוא אגרוף, ס'איז אוועקגערוקט פון די ערד כמלוא אגרוף, ס'איז ברייט כמלוא אגרוף, דארט איז רבי יהודה אוודאי מודה אז דאס הייסט אויך אן אוהל. זאגט די גמרא, תניא נמי הכי, מ'האט זיך אויך געלערנט אין א ברייתא, מודה רבי יהודה אז רבי יהודה איז מודה בשקיפין, דאס איז אזעלכע ריזיגע שטיינער וואס פאלן אראפ פון א בארג, לאזן איבער אזא לאך אין די בארג, און זעלבע זאך ובנקיקי הסלעים, אדער אזעלכע שטיינער וואס האבן זיך צושפאלטן, אויך גרויסע לעכער כמלוא אגרוף, אז דאס הייסט אוודאי אן אוהל. פרעגט אבער די גמרא, והרי דלת דיש בה כמה אגרופין, א טויער איז דאך אזוי ברייט ווי אפאר אגרופין, ס'איז העכער פון די ערד מיט אפאר אגרופין, וקתני, פון דעסטוועגן זעהט מען אין די ברייתא אז רבי יהודה אומר, לא מביאין דלתות, אלא שוורים, אז רבי יהודה האלט אז מען ברענגט נישט קיין טויערן, נאר מען נוצט די אקס אליין, לכאורה פארוואס וואס איז רבי יהודה'ס פראבלעם מיט א טויער? נאר וואס דען, אוודאי מוז מען זאגן, אז רבי יהודה האט געהאלטן אז היות וואס א טויער איז נישט די דרך צו מאכן אן אוהל מיט א טויער, א טויער נישט געמאכט צו זיין א אוהל, דערפאר העלפט נישט כמלוא אגרוף דאס מחשיב צו זיין אלץ אוהל. איי א אקס? וואס עפעס א אקס איז בעסער? און ווי תוס' איז מסביר יא א אקס איז חשוב'ער פון א טויער, א טויער האט גאנץ נישט קיין פנים פון א אוהל, א אקס א לעבעדיגע זאך, דארט זאגט מען אנדערש, אבער על כל פנים, אז מען זעהט אז רבי יהודה האלט אז ס'העלפט נישט כמלוא אגרוף ביי א טויער, ווייל ס'איז נישט געמאכט צו זיין אן אוהל, איז לכאורה זאל מען זאגן די זעלבע זאך אז כמלוא אגרוף וועט אויך נישט העלפן ביי א אוהל וואס איז נישט געמאכט בידי אדם, און וואס פאר א מין תירוץ האט רב דימי געזאגט בשם ר' אלעזר אז כמלוא אגרוף איז אנדערש? אמר אביי, ענטפערט אביי האסט נישט פארשטאנען רבי יהודה, לא הוצרכו להביא דלתות, נישט פשט רבי יהודה זאגט מען קען נישט נוצן א טויער, אוודאי קען מען נוצן א טויער, פארוואס טאקע? ווייל ס'איז כמלוא אגרוף. ברגע וואס ס'איז כמלוא אגרוף איז רבי יהודה אוודאי מודה אז ס'הייסט אן אוהל. נאר וואס דען? מ'האט נישט געדארפט נוצן א טויער. רבי יהודה האלט מ'האט אויך געקענט נוצן א גראבע אקס. רבא אמר, רבא זאגט א צווייטע תירוץ. זאגט רבא, אז די סיבה וואס רבי יהודה לאזט נישט ברענגען א טויער, איז נישט ווייל די טויער איז נישט קיין אוהל. נאר וואס איז געווען א צווייטע פראבלעם. לא מביאין דלתות כל עיקר, שמפני שדעתו של תינוק גסה עליו. א קינד אז ער זיצט אויף א טויער וואס די טויער איז אויף די אקס איז ער גאנץ באקוועם. די טויער איז גראד, ער האט נישט מורא עס אראפ פאלן. און ממילא איז געווען א חשש, רבי יהודה האט חושש געווען שמא יוציא ראשו אחד מאבריו ויטמא בקבר התהום, אז ער זאל זיין אזוי באקוועם ער וועט ארויסשטעקן א האנט ער וועט ארויסשטעקן א פיס ער וועט זיך דרייען, פארדעם זאגט רבי יהודה מ'זאל נישט נוצן קיין טויער, נאר וואס דען זיי זיצן אויף די אקס אויף די אקס איז נישט דא די חשש, ביי א אקס וועט דאך א קינד נישט ארומשפילן האט מורא, און ממילא זאגט רבא אז אוודאי א טויער בעצם קען הייסן אן אוהל, פארוואס ווייל ס'איז כמלוא אגרוף, נאר מען טאר עס נישט נוצן אלס א צווייטע טעם, זאגט די גמרא, תניא כוותיה דרבא, מען האט טאקע געזען א ברייתא אזוי ווי רבא האט יעצט געזאגט אז רבי יהודה אומר לא מביאין דלתות כל עיקר מפני שדעתו של תינוק גסה עליו שמא יוציא ראשו אחד מאבריו ויטמא בקבר התהום, אלא מביאין שוורים המצריים, מען האט געברענגט אקסן פון מצרים שכריסותיהן רחבות זיי האבן געהאט ברייטע בייכער, והתינוקות יושבין על גביהם, וכוסות של אבן בידיהם, הגיעו לשילוח ירדו ומלאום ועלו וישבו להם על גביהם אזוי ווי מ'האט פריערט געזען קומט אויס למעשה אז ווי מ'האט יעצט געזען סיי לויט אביי און סיי לויט רבא האלט רבי יהודה אז יעדע אוהל וואס איז כמלוא אגרוף איז שוין נישט קיין חילוק צו ס'איז בידי אדם צו ס'איז נישט בידי אדם צו ס'איז א זאך וואס מ'מאכט נארמאל מיט דעם א אוהל צו ס'איז א זאך וואס מ'מאכט נישט נארמאל מיט דעם א אוהל ס'הייסט א אוהל פארוואס ווייל ס'איז כמלוא אגרוף כמלוא אגרוף געבט עס שוין א נאמען פון אן אוהל פירט יעצט די גמרא אויס די קשיא און דאס קומט יעצט דא קומט מען יעצט צוריק צו אונזער משנה, והרי מיטה דיש בה כמה אגרופים, א מיטה צווישן די ערד ביז די מיטה איז דאך דא אפאר אגרופים, ותנן, פון דעסט וועגן האבן מיר געזען ביי אונזער משנה רבי יהודה אומר, נוהגין היינו שהיינו ישנים תחת המיטה בפני הזקנים, אז רבי יהודה זאגט אז מען מעג שלאפן אונטער א בעט אין א סוכה, און ווי מען האט מסביר געווען פשט איז, ווייל דער בעט איז נישט מפסיק צווישן די מענטש און די סוכה, ווייל דער בעט הייסט נישט קיין אוהל, לכאורה פארוואס הייסט מען זאגן ווייל דער בעט איז אזא אוהל ארעי, ס'איז נישט געמאכט צו זיין א אוהל, אבער דאס אלעס פאלט אוועק, ווייל ס'דאך כמלוא אגרוף, כמלוא אגרוף האט מען געזען הייסט אלעמאל אן אוהל, איז דאך א סתירה רבי יהודה מיט רבי יהודה, ענטפערט די גמרא ניין, שאני מיטה, הואיל ולגבה עשויה, ווי נישט ווי א בעט איז אינגאנצן נישט געמאכט פאר אוהל, ס'טייטש איז געמאכט צו ליגן אויפן בעט, ס'איז גארנישט געמאכט צו זיין אונטערן בעט, און ממילא דארט איז אנדערש, דארט איז רבי יהודה אוודאי מודה אז אפילו אונטער די בעט איז טאקע כמלוא אגרוף, פון דעסוועגן הייסט נישט אן אוהל, פרעגט די גמרא שוורים נמי לגבן עשויים, אן אקס איז דאך אויך געמאכט לגבן צו זיצן אויף דעם נישט אונטער דעם, און פון דעסוועגן זעט מען אז רבי יהודה האלט ס'הייסט אן אוהל ווי מען האט מסביר געווען ווייל ס'איז כמלוא אגרוף, ענטפערט די גמרא, כי אתא רבין אמר רבי אלעזר, שאני שוורים, הואיל ומגינים על הרועים בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים, אן אקס די פאסטוכער פלעגן גיין אונטער די אקסן, פלעגן זיך לייגן אונטער די אקסן אין די ווינטער אלס די רעגן אין די זומער אלס די זון, און במילא הייסט עס יא אן אוהל מה שאין כן א בעט וואס איז נאר געמאכט צו זיין אויף דעם נישט אונטער דעם, פרעגט אבער די גמרא אי הכי מיטה נמי, הואיל ומגין על מנעלים וסנדלים שתחתיה, אונטער א בעט לייגט מען אויך שיך מיט סנדלים, און ווי רש"י ברענגט דא די גמרא אין בבא בתרא אז טאקע תלמידי חכמים פלעגן לייגן שיך אונטער די בעט אנדערע זאכן נישט, אבער על כל פנים זעהן מיר אז אזא סארט שימוש הייסט נישט קיין שימוש, מילא פארוואס עפעס ביי א אקס זאגסטו אז דאס וואס די פאסטוכער זענען אמאל אמאל אונטער די אקס דאס געבט עס א נאמען פון אן אוהל, וואס עפעס א בעט אנדערש? אלא אמר רבא, מילא זאגט רבא אן אנדערע תירוץ, שאני שוורים, די סיבה וואס אן אקס הייסט אן אוהל, איז הואיל ועשויים להגן על בני מעיים שלהם, ס'איז געמאכט ס'טייטש די הויט פון די אקס די בויך פון די אקס פאסט אויף אויף די בני מעיים די קישקעס פון אינעווייניג, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק, עור ובשר תלבישני, ובעצמות וגידים תסוככני, זעהן מיר אויך א לשון פון סיכוך פון סכך, על כל פנים דאס איז די סיבה וואס די אקס הייסט אן אוהל, מה שאין כן א בעט, ווי מ'האט געזען וואס א בעט איז נאר געמאכט לגבן עשויים, צו זיין אויף דעם, און דערפאר האלט רבי יהודה אז אז מען שלאפט אונטער דעם הייסט עס נישט קיין אוהל און ס'איז נישט מפסיק צווישן די מענטש און די סוכה, דאס איז איין תירוץ אין די גמרא, ואיבעית אימא, נאך א תירוץ זאגט די גמרא פארוואס רבי יהודה איז מודה אז א בעט איז נישט מפסיק צווישן די מענטש און די סוכה, אפילו מען האט טאקע געזען אז א זאך וואס איז גרויס כמלוא אגרוף נארמאל הייסט יא אן אוהל, זאגט די גמרא, רבי יהודה לטעמיה דאמר סוכה דירת קבע בעינן, אז א סוכה דארף זיין א דירת קבע, והוה ליה מיטה דירת ארעי, קומט אויס די מיטה איז א דירת ארעי, ס'הייסט טאקע אן אוהל, אבער ס'איז א אוהל ארעי, וסוכה אוהל קבע, די סוכה איז אן אוהל קבע, ולא אתי אוהל ארעי מבטל אוהל קבע, קען נישט א אוהל עראי מבטל זיין אוהל קבע, און במילא אז איינער איז אונטער א אוהל עראי, ס'קען טאקע זיין ס'הייסט אן אוהל, אבער ס'איז עראי'דיג און במילא איז עס נישט מבטל די אוהל קבע און פארדעם הייסט עס נאך אלץ אז ער שלאפט אין סוכה. פרעגט אבער די גמרא, והא ר' שמעון דאמר נמי, סוכה דירת קבע בעינן, ר' שמעון זאגט דאך אויך אז א סוכה דארף זיין דירת קבע מ'האט געזען דארף זיין, ר' שמעון האלט אז סוכה דארף האבן אלע פיר ווענט, און פון דעסוועגן ואתא אוהל עראי ומבטל אוהל קבע, ביי אונז אין די משנה זעהן מיר ר' שמעון ברענגט די מעשה פון ר' גמליאל מיט טבי זעהן מיר ער האלט אז מען טאר נישט שלאפן אונטער א בעט, און ממילא זעהן מיר אז ס'איז נישט דא אזא סברא לא אתא אוהל עראי ומבטל אוהל קבע, זאגט די גמרא ס'נישט אמת דאס איז טאקע די מחלוקת, אין, בהא פליגי, מר סבר אתא אוהל עראי ומבטל אוהל קבע, ומר סבר לא אתא אוהל עראי ומבטל אוהל קבע, ר' שמעון האלט אוהל עראי קען מבטל זיין אוהל קבע, דערפאר טאר מען נישט שלאפן אונטער א בעט, און ר' יהודה האלט מען מעג יא שלאפן אונטער א בעט ווייל לא אתא אוהל עראי ומבטל אוהל קבע, זאגט אונז די גמרא מיר האבן געזעהן אין די משנה, אמר ר' שמעון, מעשה בטבי עבדו, די מעשה דארט מיט טבי עבדו של רבן גמליאל, און וויאזוי רבן גמליאל האט זיך אויסגעדרוקט. זאגט די גמרא תניא אמר רבי שמעון, משיחתו של רבן גמליאל למדנו שני דברים, פון די שמועס פון רבן גמליאל פון דאס וואס רבן גמליאל האט זיך אויסגעדרוקט קען מען זיך לערנען צוויי זאכן, למדנו שעבדים פטורים מן הסוכה, דאס איז איין זאך וואס מען זעט, ולמדנו שהישן תחת המיטה לא יצא ידי חובתו, ביידע ענינים זעהן מיר פון שיחתו של רבן גמליאל, פרעגט די גמרא ולימא מדבריו של רבן גמליאל, וואס שטייט משיחתו? קען שטיין מדבריו פון די ווערטער פון רבן גמליאל, נאר וואס דען זאגט די גמרא מילתא אגב אורחא קמשמע לן, ס'דא א דריטע זאך וואס מ'קען זיך דא ארויסלערנען, כי הא דאמר רב אחא בר אדא, ואמרי לה אמר רב אחא בר אדא אמר רב המנונא אמר רב, מנין שאפילו שיחת תלמידי חכמים צריכה לימוד, ווי ווייסט מען אז אפילו א תלמיד חכם שמועסט, ס'הערט זיך נישט אז ער זאגט דא עפעס א תורה, סתם מ'שמועסט, אז ניין מ'דארף מדייק זיין יעדע ווארט וואס ער זאגט און זיך ארויסלערנען פון דעם הלכות, שנאמר שטייט אין פסוק ועלהו לא יבול, דער פסוק זאגט דאך דארט והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעתו ועלהו לא יבול די בלעטער וועלן נישט פארשימלען, זעה מיר אז אפילו עלהו אזא לייכטע זאך אזוי ווי א בלעטל, א תלמיד חכם שמועסט נאר, איז לא יבול, יעדע ווארט דארף מען מדייק זיין וואס ער האט געמיינט, און דאס טאקע האט רבי שמעון מדייק געווען פון די ווערטער פון רבן גמליאל די אלע הלכות. זאגט די הייליגע משנה, הסומך סוכתו בכרעי המיטה, ס'טייטש איינער וואס האט א בעט, א בעט מיט פיר זייטן פיר ווענט און ער נעמט אראפ די מאטראץ און אנשטאטס א מאטראץ לייגט ער דארט סכך די בעט איז הויעך צען טפחים ס'טייטש בעצם ער וויל דא גיין אונטער די בעט און די בעט זאל זיין זיין סוכה כשרה איז די סוכה כשר פארוואס נישט מען רעדט דא פון א בעט וואס איז געמאכט פון האלץ און ממילא איז דא דא פיר ווענט מיט סכך אויף דעם איז עס א כשרע סוכה רבי יהודה אומר רבי יהודה זאגט, אם אינה יכולה לעמוד בפני עצמה, טאמער די סכך קען נישט שטיין פאר זיך, ס'טייטש אן די בעט, טאמער די סכך שטייט נישט אליין, פסולה איז די סוכה פסול. און די גמרא פרעגט גראד, מאי טעמא דרבי יהודה, וואס איז טאקע די טעם פון רבי יהודה אז די סוכה איז פסול? לכאורה וואס איז די פראבלעם? ענטפערט די גמרא, פליגי בה רב זירא ורב אבא בר ממל, חד אמר מפני שאין לה קבע, א בעט איז דאך א זאך וואס מען רוקט פון איין פלאץ צום צווייטן, אונז האמיר דאך געזען אז ר' יודא האלט אז א סוכה דארף זיין א דירת קבע, און במילא אויף א בעט קען מען נישט מאכן א סוכה, קען מען נישט זיצן אזא סארט סוכה, וחד אמר, און א צווייטער זאגט די טעם איז, מפני שמעמידה בדבר המקבל טומאה, און ווי רש"י איז מסביר, אז אוודאי אונז האמיר געזען סכך טאר נישט זיין א זאך וואס איז מקבל טומאה, פון דעסוועגן זאגט רש"י אז נישט נאר די סכך טאר נישט זיין מקבל טומאה, נאר דאס וואס האלט די סכך, דאס וואס די סכך ליגט אויף דעם, טאר אויך נישט זיין א מקבל טומאה, און מילא דא א מענטש האט א בעט, א בעט איז טאקע געמאכט פון האלץ, פשוטי כלי עץ איז נישט מקבל טומאה, אבער א בעט איז דאך אוודאי א כלי וואס איז מקבל טומאה, און מילא אז מען לייגט סכך אויף די בעט, האלט ר' יודא אז ס'איז א פסול'ע סוכה, ווייל ס'ליגט אויף א זאך וואס איז מקבל טומאה, זאגט די גמרא מאי בינייהו ווי וועט קלאפן א נפקא מינה, כגון שנעץ שפודין של ברזל וסיכך עליהם, די נפקא מינה וועט זיין טאמער איינער האט אריינגעלייגט אייזערנע שטעקענעס אין די ערד, און ס'איז קביעה, ער האט עס גוט אריינגעשטעקט אין די ערד, און אויף דעם האט ער געלייגט סכך, איז למאן דאמר לפי שאין לה קבע הרי יש לה קבע, טאמער די פראבלעם איז אלס קבע, דא ליגט עס אין די ערד, איז אוודאי קביעה, איז אוודאי די סוכה א גוטע סוכה, ומאן דאמר מפני שמעמידה בדבר המקבל טומאה, הרי מעמידה בדבר המקבל טומאה, אבער לויט די מאן דאמר וואס האלט אז ס'איז א פראבלעם צו לייגן סכך אויף א זאך וואס איז מקבל טומאה, איז אויך א פראבלעם צו לייגן סכך אויף אייזן, וואס אייזן איז מקבל טומאה, אמר אביי, זאגט יעצט אביי, לא שנו אלא סמך, ס'טייטש דאס וואס שטייט ביי אונזער משנה ר' יודא האלט אז ס'איז פסול ווען מ'לייגט די סכך אויף די בעט, דאס איז נאר ווען די סכך איז טאקע אויף די בעט אליין, די בעט איז די סמיכה פון די סכך, און במילא מ'האט געזען די בעט אדער ס'איז נישט קביעה אדער ס'איז מקבל טומאה פארדעם איז א פראבלעם, אבער זאגט אביי אבל סיכך על גב המיטה כשרה, ס'טייטש טאמער א מענטש וועט למשל נעמען העלצער עס אריינשטעקן אין די ערד אזא א מסגרת א פרעים פון האלץ, אויף דעם וועט ער לייגן סכך, און נאכדעם וועט ער נעמען בעטן און עס לייגן ארום און ארום, און ער וועט נוצן בעטן אלס ווענט פון די סוכה. דעמאלט זאגט אביי כשרה, די סוכה איז כשר, מאי טעמא? פארוואס? איז אזוי, למאן דאמר לפי שאין לה קבע, הרי יש לה קבע, דא איז דאך דא א קבע, די העלצער, די מסגרת, די פרעים ליגט דאך אין די ערד, און ממילא איז דא א קבע, איז א גוטע סוכה, ווייטער למאן דאמר, מפני שמעמידה בדבר המקבל טומאה, הרי אין מעמידה בדבר המקבל טומאה, די זעלבע זאך די מסגרת איז נישט מקבל קיין טומאה, און במילא די סוכה א גוטע סוכה. און ווייטער די עיקר נקודה דא פון אביי איז אז ס'גייט מיר נישט אן אז די ווענט איז נישט קביעה, און ס'גייט מיר נישט אן אז די ווענט ארום און ארום איז מקבל טומאה, די עיקר איז די סכך זאל זיין קביעה, און די עיקר איז די סכך זאל נישט ליגן אויף עפעס וואס איז מקבל טומאה, וואס ביי די צורה איז טאקע דאס נישט דא, און דערפאר איז די סוכה א כשר'ע סוכה.